ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ"ה עמוד ב', די פסקה מעוברת חברו. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אילונית וזקנה ושאינה ראויה לילד, לא נוטלות כתובה ולא שותות, און רב לעזר אומר, רב לעזער זאגט, יכול הוא לישא אישה אחרת ולפרות ולרבות הימנה, דער תנא קמא לערנט, ווייל ער טאר איר ניט האלטן, האט נאך נישט געהאט קיין קינדער, ער דארף מקיים זיין פריה ורביה, דעריבער.

אמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה, האט ר' נחמן געזאגט פאר רבה בר אבוה, מחלוקת בעקרה וזקנה, ווען זאגט ר' לעזער אז ווייל ער קען נעמען א אנדערע דעריבער איז שותה דווקא עקרה וזקנה, אבל אילונית אבער א אילונית. אפילו ער קען נעמען א אנדערע דאך דברי הכל לא שותה ולא נוטלת כתובתה, מכח א אנדערן פסוק זאגן מיר לא שותה, רב לעזער איז אויך מודה דעם דין, שנאמר שטייט אין פסוק ונקתה זי וועט זיין ריין ונזרעה זרע זי וועט האבן קינדער, מי שדרכה להזריע נאר די וואס ראוי זאל האבן קינדער, יצאתה זו. שאין דרכה להזריע, א אילונית זאל טאקע זיין זי איז ראויה לקיימה, אבער רב לעזער איז אויך מודה אז זי קען נישט טרינקען ווייל עס דארף זיין ראויה להריון, און א אילונית אין דרכה להזריע, איי עקרה און זקנה קען דאך אויך נישט האבן קיין קינדער, נאר עקרה מיינט מען על ידי מכה, און א זקנה איז דאך פריער געוועזן א בת הריון, בין איך נישט ממעט פון פסוק, אבער א אילונית וואס מבטן אמה איז זי דאך געשלאגן איז זי גארנישט ניט ראויה להזריע זרע דעריבער בין איך ממעט פון דעם פסוק. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט המקנא לארוסתו, דער ארס טוט ווארענען די ארוסה אל תסתר עם פלוני, ולשומרת יבם שלו אדער דער יבם איז מקנא זיין שומרת יבם אם עד שלא כנסה נסתרה, אויב נסתרה עד שלא כנסה, לא שותה טרינקט זי נישט ולא נוטלת כתובתה, ווייל אין פסוק שטייט דאך תחת אישה און זי איז דאך נישט תחת אישה, דעריבער זאגן מיר לא שותה און זי נעמט נישט די כתובה, זי האט זיך קאליע געמאכט מיט דעם אור וואס נאך דעם קינוי איז נסתרה עם פלוני. ווען זאגן מיר לא שותה ולא נוטלת כתובתה, אויב נסתרה עד שלא כנסה, ווי איז אבער נסתרה אחר שכנסה, האט מען דאך פריער געלערנט אין גמרא אז עס טוט אויף דער קינוי בזמן ארוסה אז עס זאל קנ א זאל זאל ווערן גע'אסר'ט מיט דער סתירה וואס וועט זיין שפעטער. מעוברת חברו ומניקת חברו, לא שותות טרינקען נישט, ולא נוטלות כתובה, זיי נעמען נישט קיין כתובה, ווייל עס שטייט כי תשטה אשתו אז ס'איז ראוי ער זאל מיט איר וואוינען, דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר שהיה ר' מאיר אומר, ר' מאיר האט געזאגט, לא ישא אדם מעוברת חברו, א מענטש זאל נישט נעמען. מעוברת חברו, א פרוי וואס איז שוואנגער זי איז געווארן גע'גט פון מאן אדער איז געשטארבן, טאר ער נישט נעמען, ומניקת חברו, א פרוי וועלכע זי האט א זייגעדיגע קינד, ואם נשא, און אויב ער האט גענומען, יוציא, מוז ער נע גט'ן, ולא יחזיר עולמית, און מכח קנס, וואס די חכמים האבן גע'קנס'ט טאר ער איר נישט צוריק נעמען. קען איך דאך נישט זאגן כי תשטה אשתו, ווייל זי איז דאך נישט ראוי עס זאל זיין זיין פרוי. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אויב איינער האט גענומען מעוברת חברו אדער מניקת חברו יוציא זאל ער גט'ן, וכשיגיע זמנו. לכנוס, און ווען ס'וועט קומען די צייט וואס ער מעג איר נעמען, אז ס'וועט דורכגיין פֿיר און צוואַנציק חדשים נאכדעם וואס די קינד איז געבוירן, וואס דעמאלט דארף זי אים נישט זייגן, יכנוס, מעג ער נע צוריק נעמען, אויב אזוי איז דאך שוין כי תשטה אשתו, זי איז דאך ראוי אז עס זאל זיין אשתו, והרובא א יונגע מענטש שנשא וואס האט גענומען עקרה, א פרוי וואס האט נישט קיין קינדער, וזקנה, און א אלטע, ואין לו אישה ובנים מעיקרא, ער האט פריער נישט געהאט קיין פרוי און קינדער, איז דער דין, לא שותה, טרינקט נישט, ולא נוטלת כתובה, און ווייל ער, זי, טרינקט נישט, נעמט זי נישט קיין כתובה ווייל זי האט זיך אליין געמאכט שאדן מיט דעם וואס נסתרה פארוואס לא שותה ווייל איך זאג כי תשטה אשתו דווקא ווען זי איז ראויה לקיימה אבער דא קען ער דאך איר ניט האלטן ווען ער דארף דאך מקיים זיין די מצוה פון פריה ורביה ר' אלעזר אומר ר' אלעזר זאגט ס'איז ראויה לקיימה יכול הוא לישא אחרת ער קען דאך נעמען א צווייטע ולפרות ולרבות הימנה, האבן פון איר קינדער, דעריבער לערנט רבי אליעזר שותה, און אויב ס'ווייזט זיך ארויס אז זי האט נישט געזינדיגט איז נוטלת כתובה, אבל אבער. המקנא לארוסתו, דער ארוס האט געווארנט זיין ארוסה אל תסתרי עם פלוני, ולשומרת יבם שלו, דער יבם האט געווארנט די יבמה, אל תסתרי עם פלוני, ומשכנסה, נאכדעם וואס דער ארוס האט גענומען די ארוסה נאך חופה, אדער נאכדעם ווי דער יבם האט איר מייבם געווען, נסתרה, נאכדעם נסתרה, זאגן מיר, העלפט די פריערדיגע קינוי וואס איז געווען בזמן ווען זי איז געווען אן ארוסה, בזמן ווען זי איז געווען א שומרת יבם, אז או שותה, אדער זי טרינקט, און אויב זי וויל נישט טרינקען, או לא נוטלת כתובתה, אדער זי נעמט נישט די כתובה. מעוברת ומינקת עצמו,

ווען מיט דעם אויב זי האט געזינדיגט וועט דאך עס ווירקן אויפן ולד אויכעט, איז זאג איך נישט אזוי אז לא ליקטליה לולד, נאר זי טוט טרינקען, אבער תוספות לערנט אז אויב קינא לה כשהיא מעוברת זאל זי טרינקען לאחר שתלד. יעצט הרובא. הרובא, א יונגער מענטש שנשא עקרה וזקנה ויש לו אשה ובנים, ער האט שוין מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה, או שותה, אדער זי טרינקט או לא נוטלת כתובה, זי נעמט נישט די כתובה אויב זי וויל נישט טרינקען, זי האט דעם זעלבן דין ווי יעדער אשה. אשת ממזר לממזר, דאס הייסט די פרוי וואס איז ראוי צו א ממזר, זי איז אויך געוועזן א ממזרת.

ווערט דאך דא דערמאנט אין לעצטן דין אז א איילונית טרינקט יא, תיובתא דרב נחמן איז דאך א קשיא אויף רב נחמנ'ען וואס ער לערנט אז איילונית דברי הכל לא שותה ולא נוטלת כתובתה מכח דעם פסוק ונקתה ונזרעה זרע. זאגט די גמרא, אמר לך רב נחמן, רב נחמן וועט דאך זאגן, תנאי היא, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, ואנא דאמרי כהאי תנא, און דאס וואס איך זאג אז א איילונית האלטן אלע לא שותה ולא נוטלת כתובה, אז די רבנן מיט רבי אליעזר האלטן לא שותה ולא נוטלת כתובה, רבי אליעזר איז מודה צו די רבנן,

פרעגט די גמרא ורבנן, די רבנן פון דער פריערדיגער ברייתא וואס זיי לערנען איילונית שותה, האי ונקתה ונזרעה זרע מאי עבדי ליה, וואס טוהן זיי מיט דעם פסוק ונקתה ונזרעה זרע, וואס לערנען זיי אפ פון אים, מיבעי להו זיי דארפן עס האבן לכדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק.

יסתרו כל העקרות, אלע עקרות וועט זיי זייער מאן פריער ווארענען, און זיי וועלן זיך עובר זיין אויף דעם קינוי, און זיי וועלן זיך נסתר זיין מיט דעם מענטש, ויפקדו און זיי וועלן האבן קינדער, וזו, און אויב איינער געפינט זיך אן עקרה וואס איז א צנועה, הואיל ולא נסתרה, ווייל עס איז א שטארקע צנועה, הפסידה, האט זי שאדן. קען איך דאך נישט טייטשן ווי דו זאגסט אם היתה עקרה נפקדת, וועט זיך פון דעם אויסקומען אז די צנועה וועט האבן שאדן. אם כן מה תלמוד לומר וואס שטייט אין פסוק ונקתה ונזרעה זרע, מיינט מען אזוי, שאם היתה יולדת בצער, אויב פריער ווען זי האט געבוירן קינדער האט זי געהאט צער, יולדת ברווח, וועט זי יעצט. לייכט געבוירן די קינדער, נקבות, פריער האט זי געבוירן נקבות, יולדת זכרים, קצרים, פריער האט זי געבוירן קורצע, יולדת ארוכים, וועט זי געבוירן נארמאלע, לאנגע, שחורים, פריער האט זי געבוירן שווארצע מיאוסע, יולדת וועט זי געבוירן לבנים, ווייסע.

איך דארף נישט ס'זאל צוקומען אויף דער וועלט נאך ממזרים, נאך פסול'ע, ווייל די קינדער פון ממזר און ממזרת זענען דאך ממזרים, קען איך מיינען אז כ'זאל נישט מאכן צווישן זיי קיין שלום, הלוואי זאלן זיי זיך נישט מערן, ווייל אלע דורות וועלן דאך זיין ממזרים. קא משמע לן דארף ער מיר דערציילן איך זאג נישט אזוי, נאר איך זאג אז שותה.

אז דאס איז נאר גערעדט געווארן צו אידן, ולא גרים נישט ביי גרים, קא משמע לן אז אשת גר ועבד משוחרר איז אויך שותה. פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, אפשר טאקע אזוי אז ס'שטייט דבר אל בני ישראל, זאל מען זאגן אז דאס גייט נישט אן ביי גרים און ביי עבדים משוחררים? ענטפערט די גמרא ואמרת שטייט שפעטער ריבויא הוא דאס בין איך מרבה. אז ביי גרים און עבדים משוחררים גייט אויך אן די דין פון סוטה. יעצט גיי מיר צוריק צו די משנה, אין די משנה האב מיר געלערנט אז אשת כהן צוויי דינים, איין דין שטייט שותה זי טרינקט, אויב קינא לה בעלה הכהן, אל תסתרי עם פלוני ונסתרה טרינקט זי, און נאך א דין שטייט אויב ס'האט איר נישט בודק געווען די מים המרים ומותרת לבעלה איז זי מותר צום מאן. פרעגט די גמרא אויף דעם ערשטן דין, אשת כהן שותה פשיטא א זיכערע זאך וואס איז אנדערש א כהן פון א איד? זאגט די גמרא מהו דתימא איך קען מיינען דארט שטייט אין פסוק והיא לא נתפשה אז זי איז נישט געווארן באצווינגען, איז ס'ווארט תופס איז דאך די טייטש האלטן, ותפסו אותו מען זאל האלטן, אז מען האט איר נישט געצווינגען, אסורה איז זי אסור. אבער דעמאלט או ווען נתפשה, מען האט איר געצווינגען צו טון די עבירה, הא נתפשה. אויב מען האט איר געצווינגען איז די דין מותרת, איז זי מותר. און מיר לערנען אפ פון דעם והיא, והיא איז א מיעוט, צו זאגן דווקא היא נאר ביי אשת ישראל איז די דין אז אויב נתפשה מותרת, דווקא לא נתפשה אסורה, אבער נתפשה איז זי מותר. ווי איז אבער אשת כהן איז אפילו דעמאלט ווען נתפשה, אפילו באונס, ווערט זי אויך גע'אסר'ט אויפן מאן. קען איך מיינען וזו דאשת כהן הואיל ונתפשה, אויב אפילו דעמאלט ווען מ'האט איר געצווינגען אסורה איז זי אסור, אימא קען איך מיינען לא תשתה אז זי זאל נישט טרינקען ווייל די פרשת סוטה רעדט זיך דאך באשת ישראל, ווייל איך ווען איך והיא לא נתפשה אסורה אבער נתפשה מותרת רעדט זיך דאך זיכער באשת ישראל, אבער באשת כהן אפילו נתפשה איז דאך אויך אסור, ליגט זי דאך נישט אין כלל פון והיא לא נתפשה, וואלט איך געוואלט מיינען זי זאל נישט טרינקען בכלל, קמשמע לן דערציילט ער מיר אז זי טוט יא טרינקען די אשת כהן. אויך האבן מיר געלערנט אין דער משנה ומותרת לבעלה אז די אשת כהן ווערט נישט גע'אסר'ט צום מאן כאטש נסתרה, אויב די וואסער האט איר נישט בודק געווען איז זי מותר לבעלה, פרעגט די גמרא פשיטא, זיכער איז זי מותר צום מאן, פארוואס זאל זי זיין אסור אויב די מים האט איר גארנישט ניטאמאל בודק געווען? אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט במתנוונה. אז זי איז געווארן קראנק נאכדעם וואס זי האט געטרינקען, דערציילט ער מיר אז זי איז מותר צום מאן. פרעגט די גמרא פארוואס זאל זי זיין מותר צום מאן, מתנוונה הא בדקוה מיא, די וואסער האט דאך איר בודק געווען, און זעי איך דאך אז זי איז א זונה, איי וואס זי שטארבט נישט גלייך, נאר תולה לה זכות, אפילו נישט א כהן ביי ישראל דארף זי אויך זיין אסור.

דעריבער איז לגבי כהן אסירא, ווייל צום כהן וואלט איך געוואלט מיינען זאל זי זיין אסור, ווייל אשת כהן שנאנסה איז דאך אסור. קמשמע לן, דערציילט ער מיר אז אשת כהן שותה און מותרת לבעלה, אפילו דעמאלט

די תורה זאגט מבלעדי אישך, אויסער דיין מאן, הייסט עס מען רעדט אזעלכן וואס איז ראוי להזריע, והאי און דער סריס לאו בר הכי הוא, ער איז דאך נישט ראוי להזריע, וואלט איך געוואלט מיינען אז סגייט נישט אן דער דין פון סוטה, קמשמע לן לאזט ער מיר הערן אז דעם מבלעדי אישך לערן איך אפ א צווייטע דרשה,

תוספות זאגט ווי טרעפט מען א סריס אדם למשל אז ער האט געטרינקען א כוס עיקרין אז ער קען נישט האבן קיין פרוי? רש"י אין די משנה האבן מיר געלערנט על ידי כל עריות מקנין אז ער קען איר ווארענען על ידי כל עריות. אויב ער האט איר געווארנט אל תסתרי עם אביך אל תסתרי עם אחיך צי אנדערע פון אלע עריות, און אויב נסתרה איז דער קינוי א קינוי און זי ווערט אויף אים גע'אסר'ט און זי דארף טרינקען. פרעגט די גמרא פשיטא, זיכערע זאך איז אזוי, וואס איז די חידוש? זאגט די גמרא ס'איז נישט זיכער, מהו דתימא איך קאן מיינען נטמאה ונטמאה שתי פעמים אין תורה ווערט דערמאנט צוויי מאל נטמאה אחד לבעל איינס איז אסור צום מאן ואחד לבועל און איינס אז ס'איז אסור צום בועל וואלט איך געוואלט מיינען היכא דקא מיתסרא בהא זנות דעמאלט ווען זי ווערט גע'אסר'ט מיט דעם זנות אי לבעל אי לבועל דעמאלט זאגן מיר דעם דין שותה אבל הא דארט וואו ער האט איר געווארנט אויף קרובים הואיל ואסורה וקיימא, ס'איז דאך שוין סיי ווי אסור, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא, גייט נישט אן דער דין סוטה, ווען גייט אן דער דין סוטה דעמאלט ווען איך בין מקיים נטמאה נטמאה אז זי ווערט גע'אסר'ט אי לבעל אי לבועל, אבער ביי די קרובים איז דאך שוין סיי ווי אסור, קמשמע לן דערציילט מען. אז דאס וואס דער פסוק זאגט מען אחד לבעל ואחד לבועל גייט מען דערציילן אז אויב ער איז נישט קיין קרוב ווערט זי גע'אסר'ט אויף דעם בעל עול דורך דעם כינוי, אבער נישט ער גייט מען ממעט זיין קרובים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט חוץ מן הקטן אויב קינא לה עם קטן און נסתרה ווערט זי נישט גע'אסר'ט. ווייל איש אמר רחמנא, אין פסוק שטייט ושכב איש אותה, ולא קטן ושאינו איש, למעוטי מאי, שטייט חוץ מן הקטן ושאינו איש, וואס מיינט מען שאינו איש? למעוטי מאי, וואס מיינט מען שאינו איש? אילימא אז דו וועסט זאגן למעוטי עס גייט מען ממעט זיין שחוף, שחוף ווערט דערמאנט אין פרשת תבוא שחפת, דאס איז א קראנקהייט וואס דער מענטש איז זייער זייער מאגער, ס'איז אויף אים פארהאנען נאר הויט און ביין. והאמר שמואל, שמואל האט דאך געזאגט, שכו מקנין על יודוי, מען קען ווארענען אל תסתרי עם פלוני וואס יענער פלוני איז א שחוף, און פוסל בתרומה, און אויב ער איז געווען אזעלכער פון די פסולים וואס זיי טוען מחלל זיין די אשה פון כהונה, צום ביישפיל עובד כוכבים, א עבד, א חלל, א ממזר, וואס דעמאלטס איז דאך דער דין, אז כ'לערן אפ פון פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיוון שנבעלה למי שזר אצלה פסלה, איז אויב ער איז א שחוף ווערט זי אויך געפסלט. האבן מיר אויף דעם געפרעגט מקנן על ידו פשיטא, וואס דערציילט ער מיר מקנן על ידו, פארוואס נישט? איז דער תירוץ מהו דתימא איך קען מיינען ושכב איש אותה שכבת זרע אמר רחמנא, והא לאו בר הכי הוא, ער איז נישט קיין בר הכי פון שכבת זרע, קמשמע לן דארף מען דערציילן שמואל אז שחוף מקנן על ידו, און פוסל בתרומה פשיטא, ס'איז דאך נאך א פשיטא אז ער פסל'ט בתרומה, אויב ער איז אזעלכער וואס איז פוסל. צו דער איר, דאס הייסט אויב ער איז א עובד כוכבים אדער א עבד, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין פשיטא, שמואל דארף מען דערציילן, מהו דתימא איך קען מיינען, לא יחלל זרעו אמר רחמנא, אין פסוק שטייט לא יחלל, נישט לא יחל, נאר לא יחלל, דרשן איך צוויי חילולים, איין חילול זי ווערט פארשוועכט, און איין חילול די קינדער ווערן פארשוועכט. וואלט איך געוואלט מיינען דאית ליה זרע דער וואס קען האבן קינדער ליחלל ער קען איר אויך פארשוועכן בביאותו, די בת כהן אויכעט, דלית ליה זרע דער וואס קען נישט האבן קיין קינדער לא ליחלל ער קען איר אויך נישט מחלל זיין קען איר נישט פסל'ן פון תרומה, קא משמע לן דארף נאר שמואל דערציילן. אז ס'איז פוסל בתרומה, אבער וואס זעען מיר דא אויך אז מקנין על ידי שחוף, קען איך דאך נישט זאגן אז דאס וואס שטייט אין די משנה שאינו איש מיינט מען שחוף, ואלא וועסטו וועלן זאגן. למעוטי עובד כוכבים. אז דאס וואס שטייט ארמי חוץ מן הקטן ושאינו איש, שאינו איש מיינט מען א גוי, כ'קען דאך אבער אזוי נישט זאגן, והאמר רב המנונא, רב המנונא האט דאך געזאגט עובד כוכבים מקנין על ידו, מען קען ווארענען אל תסתרי עם פלוני וואס ס'איז א גוי, און אויב נסתרה ווערט זי גע'אסר'ט אויפן מאן. ופּוסל בתרומה, און אויב ער איז געקומען אויף אַ בת-כּהן, טוט ער איר פּסלען, זי טאָר נישט עסן קיין תּרומה. האָבן מיר אויף דעם געפֿרעגט מקנין על ידו פּשיטא, דאָך אַ זיכערע זאַך, וואָס דאַרף מען רב המנונא דערציילן, עובֿד כּוכבֿים מקנין על ידו? נאָר ס'איז נישט קיין זיכערע זאַך. מהו דתימא, איך קאָן מיינען, נטמאה נטמאה שתי פּעמים, ס'ווערט דאָך דערמאַנט אין פּרשת סוטה, צוויי מאָל נטמאה. אחד לבעל, איינס אז זי ווערט גע'אסר'ט נאך דעם סתירה, וואס די סתירה קומט נאך קינוי, ווערט זי גע'אסר'ט צום מאן, ואחד לבועל, און איין נטמאה קומט מען זאגן אז זי גע'אסר'ט צום בועל, וואלט איך געוואלט מיינען, היכא דקא מיתסרא בהא זנות, דעמאלט ווען זי ווערט גע'אסר'ט מיט דער זנות אי לבעל אי לבועל, דעמאלט גייט אן דער דין פון קינוי. אבל הא אבער דארט וואו ער האט איר געווארנט אל תסתרי עם פלוני עובד כוכבים הואיל ואסורה וקיימא, ס'איז דאך סיי ווי אסור צו דעם גוי, ביי איר קען איך דאך נישט זאגן אחד לבועל, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא אז דארט גייט נישט אן די פרשת סוטה, קא משמע לן אז כאטש. זי ווערט נישט גע'אסר'ט אויף דעם עובד כוכבים ווייל זי איז סיי ווי אסור, דאך מקנין על ידו, ווייל דאס וואס דער פסוק דערציילט מיר, אחד לבעל ואחד לבועל, אז דארט ווי פריער איז זי געווען מותר צום בועל, און יעצט מיט דעם א ווערט זי גע'אסר'ט צום בועל אויכעט, אבער עס מוז נישט זיין אז מיט דער סתירה זאל זי ווערן גע'אסר'ט צו ביידע. ממילא קען איך דאך נישט זאגן למעוטי שאינו איש מיינט מען א גוי, ווייל ביי גוי זאגט מען דאך מקנין על ידו. ופוסל בתרומה, מיר האבן פריער געלערנט אז א עובד כוכבים הבא על הכהנת האט איר גע'פסל'ט פון תרומה. פרעגט די גמרא פשיטא, זיכער האט ער איר גע'פסל'ט, זי ווערט דאך מיט דעם א זונה. זאגט די גמרא, מהו דתימא איך קען מיינען אז א עובד כוכבים זאל איר נישט פסל'ען, ווייל אין פסוק פון וועלכן איך לערן אפ אז זי ווערט גע'פסל'ט צו תרומה אויב נבעלה לזר לה, שטייט דארט אין פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר אמר רחמנא, די תורה זאגט בת כהן כי תהיה לאיש זר, דעמאלט ווערט זי גע'פסל'ט בביאתו, און ווייל די תורה האט דאך געזאגט מיט דעם לשון כי תהיה, קען איך מיינען דבר הוויה אין. דער וואס זיינע קידושין זענען יא תופס, ער טוט איר פסל'ען, למשל א ממזר, א נתין, א חלל, זיי טוען פסל'ען. אבער דלאו בר הוויה, אבער א עובד כוכבים און א עבד, וואס זייערע קידושין זענען דאך נישט תופס, וואלט איך געוואלט מיינען לא, זאלן איר נישט פסל'ן פון תרומה. א עובד כוכבים האט נישט קיין קדושין אין א בת ישראל ווייל עס שטייט איש אשר ינאף את אשת רעהו זאגן מיר פרט לאשת אחרים אז א גוי האט נישט קיין אישות אין א בת ישראל און א עבד לערן מיר אפ ווייל עס שטייט שבי לכם פה עם החמור זאגן מיר עם הדומה לחמור. און ווייל עס איז נישט דא אין זיי קיין תפיסת קדושין ליגט עס נישט אין כלל פון כי תהיה לאיש זר, קא משמע לן. לאזט מיר רב המנונא הערן דפסיל אז א עובד כוכבים טוט איר פסל'ען פון תרומה מדרבי יוחנן פון דעם לימוד וואס רבי יוחנן לערנט אפ, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, רבי יוחנן האט געזאגט פאר רבי ישמעאל'ן מנין פון וואנעט ווייסן מיר

און דער אויספיר פון פסוק איז אלמנה און גרושה, זאגן מיר מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, די א וואס ס'איז דא אין איר אלמנות וגירושין, דארט זאגט א פסוק אז אויב אין לה זרע אז זי האט נישט פון אים קיין קינדער, ושבה אל בית אביה ומלחם אביה תאכל, אז מען האט איר נישט גע'פסל'ט בביאתו. אבער יצאו עובד כוכבים ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה, א עובד כוכבים און א עבד איז נישט דא אלמנות און גירושין, ווייל די קידושין האבן דאך נישט תופס געווען, איז דעמאלט ווען ער שטארבט הייסט עס נישט קיין שם אלמנה אויף איר, דעריבער. זאגן מיר אז זי ווערט יא גע'פסל'ט בביאתו, ממילא קען איך דאך נישט זאגן מי שאינו איש, קען מען נישט מקנא זיין, גייט ארויף אויף עובד כוכבים, ווייל ביי א גוי זאגט מען דאך יא מקנא. ואלא למעוטי מאי, דאס וואס מיר זאגן אז מען איז נישט מקנא חוץ מן הקטן, ושאינו איש, וואס מיינט מען שאינו איש? אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט,

האט רבא פון דער שטאט פרזקיא געפרעגט רב אשי, מנא הא מילתא, פון וואנען ווייס איך דאס, דאמור רבנן וואס די רבנן האבן געזאגט, אין זנות בבהמה, א פרוי ווערט נישט קיין זונה בבעילת בהמה. דכתיב שטייט אין פסוק, לא תביא זאלסט נישט ברענגען אתנן זונה, די מתנה וואס מען גיט א זונה צו טון די עבירה, טאר מען דאס נישט ברענגען פאר קיין קרבן. און מחיר כלב, אויב איינער האט אויסגעביטן דעם כלב אויף א טלה, קען ער די טלה נישט ברענגען פאר קיין קרבן. ותניא מיר האבן געלערנט, די תורה זאגט אתנן זונה, אז דאס וואס מען גיט א מתנה דער זונה, דאס איז נישט גוט פאר קיין קרבן, און מחיר כלב וואס מען האט געביטן פאר א כלב טאר מען ניט, ווי איז אתנן כלב. אַז אַ מענטש האָט געזאָגט צו אַ זונה, נאַ דיר אַ טלה, והבעלי לכלב, און מחיר זונה, איינער האָט געהאַט אַ שפחה אַ זונה, האָט ער איר געביטן פאַר אַ טלה, מותרין, דאָס איז מותר פאַר אַ קרבן, שנאמר שטייט אין פּסוק גם שניהם, זאָגן מיר, שניים, צוויי, ולא ארבעה, נישט פיר. נאר די צוויי אתנן זונה און מחיר כלב, אבער אתנן כלב און מחיר זונה איז נישט אסור. איז דאך פון דעם אויך א ראיה, אויב איך לערן אתנן כלב איז מותר, איז דאך א ראיה ס'איז נישט קיין זנות, ווייל אויב ס'זאל זיין זנות וואלט דאך אויף דעם חל געווען די שם אתנן. פרעגט די גמרא ואלא שכבת זרע למה לי, אויב מיר זאגן א שחוף איז מען אויך מקנא כאטש ער איז נישט ראוי להזריע, וואס דארף איך האבן דעם שכבת זרע? מיבעי ליה דארף מען האבן לכדתניא, שכבת זרע פרט לדבר אחר, אז די קינוי איז נישט אויף דבר אחר, פרעגט די גמרא מאי דבר אחר, וואס מיינט מען אויף דבר אחר איז נישט דא די קינוי, אמר רב ששת, פרט לשקינא לה שלא כדרכה, ער האט איר געזאגט אל תסתרי עמו ליבעל שלא כדרכה, פרעגט די גמרא ווי קאנסטו אזוי איר זאגן, אמר ליה רבא שלא כדרכה גייט יא ארויף דער דין קינוי, ווייל משכבי אשה כתיב, האט די תורה צוגעגליכן ביידע משכבים צו אלע זאכן, און אויב ווידער, מיט ביאה שלא כדרכה, ווערט זי גע'אסר'ט אויף אים, פארוואס זאל עס נישט זיין קיין קינוי? אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט פרט לשקינא לה דרך איברים, אז אויב האט ער געזאגט אל תסתרי עמו ליבעל דרך איברים, זאגן מיר, ווערט זי נישט גע'אסר'ט. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, פריצותא בעלמא היא, דאס איז דאך פריצות נאר דאס וואס ער ליגט עמה בקירוב בשר, און פריצותא מי אסר רחמנא, האט דען די תורה גע'אסר'ט א אשה אויפן מאן מיט פריצות, און אויב זי ווערט נישט גע'אסר'ט, איז דאך א זיכערע זאך אז קינא לה דרך איברים איז דאס נישט קיין קינוי. אלא אמר אביי האט אביי געזאגט פרט לשקינא לה בנשיקה, ער האט איר געזאגט אל תסתרי עמו ליבעל בנשיקה, משיק השמש באותו מקום. פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר דאס וועט זיין גוט דער וועלכער לערנט העראה, דאס וואס מיר זאגן העראה ווערט זי געאסרט זו הכנסת עטרה, אבל נשיקה ולא כלום. אבער נשיקה הייסט נישט קיין ביאה און ס'איז נישט גע'אסר'ט. היינו דאתי קרא למעוטי נשיקה, פארשטיי איך די פסוק גייט מיר דערציילן אז נשיקה הייסט נישט קיין העראה, אלא למאן דאמר אבער דער וועלכער לערנט העראה זו נשיקה, מאי איכא למימר, דער וואס ער לערנט אז דאס וואס שטייט אין די תורה העראה האט א דין ווי גמר ביאה ביי אלע עריות מיינט מען. נשיקה ווערט זי דאך מיט דעם אויך גע'אסר'ט, קאנסט דאך נישט זאגן אז דער פסוק זאל קומען ממעט זיין אז דאס איז נישט קיין קינוי. ענטפערט די גמרא, לעולם בשקינא לה דרך אברים. איי דו פרעגסט מיר וואס דארף מען דער פסוק עס ממעט זיין, ס'איז דאך מיר א פשיטא אז ס'איז נישט קיין קינוי, ווייל זי ווערט דאך נישט גע'אסר'ט מיט דעם וואס שכבה עמו בקירוב בשר,

מיט אים בקירוב בשר, ממילא וואלט איך געוואלט מיינען דאס איז קינוי, אז אויב נאכדעם נסתרה זאל זי דארפן טרינקען, קא משמע לן, לאזט מען הערן דער פסוק שכבת זרע, אז אויב קינא לה דרך אברים און נסתרה ווערט זי נישט גע'אסר'ט אויף אים, רש"י.